א גוטן חול המועד. כ'האב געוואלט נאכאמאל דערמאנען, איך האב שוין דערמאנט צוויי וואכן פריער און א וואך פריער, כ'וויל נאכאמאל דערמאנען, קינדער גייען חול המועד'יגן, לאז נישט די קינדער הפקר. כ'בין היינט געווען דא אין ווילימסבורג, איז דא דא א פערד וואס טראגט ארום די קינדער, כ'בין צוגעגאנגען נאנט, כ'האב געזען אז מ'האט דארט אנגעגרייט צו עסן פאר'ן, ער עסט, חמץ, געהעריג חמץ, גרעין, און נאכדעם די קינדער גלעטן אים און מ'קעמט אים די האר. און נאכדעם דאס קינד רירט אן דעם פערד און נאכדעם גייט עס אהיים, און טאמער די מאמע וואשט נישט געהעריג די הענט איז אויסער דעם וואס א שאלה פון חמץ אום פסח איז דא נאך שאלות אויכעט ווייל מען קען באקומען די קראנקייטן פון די ענימעלס און מען טאר זיך מיט אלע זאכן נישט ארומשפילן. און ווען מען קומט אריין אויף אמעריקע מוז מען אויסשטעלן א צעטל פרעגט מען צו דו ביסט געווען אויף א פארם די לעצטע פֿערצן טאג טאמער יא לייגט מען דיך אין קווארענטין מען געבט דיר א טעסט און מען לייגט דיך אין קווארענטין בעלי חיים טראגן ארום אסאך קרענק איז במילא מען דארף וויסן וויאזוי צו שפילן די געים, גיין אין פראספעקט פארק אדער אין בראנקס זו ווי ס'איז דא בעלי חיים שטייט דאונט פיד די ענימעל אז ס'וויל נישט זאלסט ארויס לייגן די הענט און די ענימעל זאל עס אויפעסן פון דיר ווייל קודם קען ער דיך מזיק זיין און אים קענסט איבער געבן קרענק סאו מען זאל וואטשן וואס מען טוט מען זאל גיין נאר אויף ריידס אויף לעקטריק ריידס און מען זאל נישט גיין אויף די אלע בעלי חיים נאכדעם איז דא נאך א זאך. מען ברענגט דא אהער ריידס, טאמער געשעט חלילה אן אומגליק ס'קערט זיך איבער א קרעין אדער וואס, די מענטשן זענען געהעריג אינשורד צו זיי זאגן מי נאו ספיקע ענגליש? און דאס זענען אלעס זאכן וואס מען דארף וויסן, ווער איז דער באלעבאס, ווער ברענגט זיי אהער, האבן זיי פול אינשורענס? אפילו די מענטשן וואס גייען דורך די גאס האבן א פראבלעם מיט דעם, ווייל טאמער יענער האט נישט קיין אינשורענס און ס'פאלט אויף דיר ארויף, וועט נישט זיין אפילו קיין מעדיקל בילס צו באקומען. סאו די אלע זאכן, אונז זעמער דאך א קאמיוניטי, רייט? לאמיר אנהייבן שוין צו לעבן נארמאל. ווי משוגעים האבן מיר דאך שוין געלעבט גענוג לאנג, לאמיר שוין אנהייבן וואנס אלרעדי טו ליוו לייק פיפל. יעצט וויל איך אביסל רעדן פון ווייטער וואס ס'גייט פאר וועגן פעדאפייל. איך האב א מורא'דיגע הנאה אז דער עולם האט אנגעהויבן צו רעדן. ס'איז דא איינער דוד חייפץ האט אריינגעשריבן אין די דזשואיש וויק א שיינע ארטיקל אז ער איז געווען דרײַצן יאר אלט און ער האט אטענדעט א סליפ עוועי קעמפ, ס'הייסט, קעמפ דארא, גאלדינג, DORA, G-O-L-D-I-N-G, ס'איז אן אלל בויס קעמפ, בקיצור עס איז געווען דארטן איינער פון די סטעף ער איז געווען אַכט אַכט און צוואַנציק יאר דעמאלטס ער איז געווען דרײַצן און יענער האט אים נעבעך מאלעסטעד דארט איז געווען וואס האט די קעמפ געטוהן זיי האבן אים גענומען זיי האבן אים ארויף געשטעלט אויף א גרעיהאונד באס און זיי האבן אפגעקאלט די עלטערן זיי זאלן אים אפווארטן אינעם ניו יארק פארט אוטאריטי טערמינאל דער מענטש איז קיינמאל נישט געווארן געפייערט ער איז קיינמאל נישט געווארן ריפארטעד צו די ליגעל אוטאריטיס. ער איז ווייטער געגאנגען אין א קעריער פון דזשואיש עדיוקעישאן, און די אפישעלס פון קעמפ דורא האבן קיינמאל דאס נישט פארציילט. ווען איך בין אהיימגעקומען, זאגט ער, איך האב נישט באקומען א היראו'ס וועלקאם, און איך האב אפילו נישט באקומען א וויקטימ'ס וועלקאם. מען האט מיך קיינמאל נישט געשיקט צו א סייקייטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט, אדער אפילו נישט צו א פעדיעטרישן. די ביטערע סיקרעט איז געווען אריינגעשפארט ביי מיר אין הארץ. איך האב צו קיינעם נישט געקענט רעדן כמעט דרייסיג יאר. כ'האב נישט געקענט שערן דעם אינצידענט מיט מיין ישיבה היי סקול פרינציפעל ווייל דאס איז געווען אין קעמפ, פארוואס? ווייל ער האט געזאגט נאו דוב, ס'איז נישט געווען א ראביי, ראבייס טוען נישט אזאלעכע זאכן, בקיצור ס'איז געווארן לעבעדיג, רבותי ווען דער עולם וועט יעצט אנהייבן צו רעדן, איך זאג ענק, ס'וועט זיין א שרעק וואס דא גייט פאר. מ'וועט געוואויר ווערן אז מ'קען קיינעם נישט טראסטן. און איך האב הנאה. יעצט, אין ארץ ישראל, אין צייטונג, די אפישעל צייטונג, שרייבט אזוי, ס'איז דא א רב, וואס דער רב איז איינער פון די, ס'איז דא דעם ביי די רבנות הראשית, ביי די רבנות הראשית, נישט נאר ביי זיי, עס געשעט אין סאטמאר אויך, זאלט נישט מיינען, אונזערע רבנים זענען אויך נישט בעסער. ווייל יעדער טוט זאגן ביי די רבנות געשעהט עס ניין ניין ניין ניין עס געשעהט דא אויכעט ביי אונז די רבנים דער חזיר דער גאלאנטער איז פון די חשובסטע רבנים ביי די התאחדות ער איז א נואף און דער לאנדסבערגער האט געלערנט מיט חתנים און מיט כלות האט ער געוואלט ווייזען פאר א כלה פאר א ווייבל וואס האט עפעס נישט פארשטאנען האט ער זיי באשטעלט אין א האטעל און די זעלבע האט געטוהן שפעטער נישט איינער וואס האט געלערנט נאר קענען געלערנט מיט א ווייבל ער וואוינט אין מאנרא ער איז רבי אהרן'ס איידעם. ער הייסט מייזל, רבי שמעון זאב מייזל, ער איז אנגעקומען ביז דא אין שטאט און ער האט שוין געהאט די טעקסיס מיט די קאר סערוויסעס ביז אין קווינס זי צו נעמען, ער האט געוואלט איר מסביר זיין אז איר מאן גייט ווי מטאר נישט און ער האט זי פארפאפט אין א האטעל און זי איז ארויסגעלאפן, סאיז אנבעליוועבל, און אונז האמיר דא א ראש ישיבה מאליק, סאו סגעשעהט ביי אונז אויכעט, רבותי סאיז דא מער רבנים חזירים ווי בעלי בתים, ווייל דער בעל הבית האט מורא פארן אייבערשטן, ער ווייסט דאך איך מוז זאגן געבן א דין וחשבון. דער רב פילט זיך עפעס ער איז זייער נאנט צום אייבערשטן, עניוועי איז געווען אין ארץ ישראל אין בית משפט המחוזי אין ירושלים איז דא א רב פון די חשובסטע ער איז אונטער דעם גרעסטן רב אין ארץ ישראל ער איז דער גבאי פון דעם פון איינע פון די גרעסטע רבנים דארט איז בקיצור איז געווען אזוי ס'איז געקומען זיין טאכטער און זי האט געזאגט אז דער טאטע טשעפעט מיט איר. און ס'איז געקומען אן עלטערע שוועסטער וואס האט געזאגט אז דער טאטע וואוינט שוין מיט איר צען יאר, און זי האט אים אלץ געוויינט צו אים, מיין טאטע, פארוואס טוסטו דאס צו מיר? כ'וויל דאך אמאל אנהייבן א נארמאל לעבן, ווי קענסטו דאס טון צו מיר? ביסט טאקע אזוי הונגעריג? דו קענסט דיך נישט איינהאלטן? כ'בין יעצט געוואויר געווארן אז ער האט אפילו געלייגט א ווידיאו אין דארט ווי זי שלאפט אין איר שלאף צימער, און אויך דארט ווי זי שאוערט זיך, און ער האט אלעס גענומען אויף ווידיאו, און מ'האט אים געכאפט. און ווען אונז האמיר געמאכט דעם יחצל און מיר האמיר געזאגט דעם מגיד איז ער געזעסן שוין אין תפיסה, האלטן אים דארטן אויף, און עס האט זיך אביסל א ריק געטאן, מען זעט שוין וואס דא גייט פאר, איך האב ענק אייביג געטענה'ט די גרעסטע מנובלים זענען די רבנים, זיי זענען די משבת לשבת אידן, עס זענען די אידן וואס זיי פירן זיך הוילי מוילי, זיי טוען זיך מאכן פארן עולם אזוי, יו ער ברויך נישט קיין ווייב, ער ברויך גארנישט. און זיין טאכטער זעהט אויס ברויך ער יא. נאכדעם די פרשה פון ר לעזער בערלאנד איז א מוראדיגע פרשה ס'ברעכט אונטער יעצט דעם גאנצן שובו בנים זענען אזוי צובראכן איך רעד מיט זיי זיי זאגן אז זיי קענען עס נישט גלייבן ס'איז א איד וואס ער האט געדינט דעם אייבערשטן בייטאג און ביינאכט און יעצט ווערט מען געוואויר אז עס איז נישט די ערשטע קעיס און נישט די צווייטע קעיס. ס'איז אן אומגליק וואס דארטן גייט פאר. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. דא גייט פאר אז די רבנים האבן געוואלט דאס באהאלטן. זיי האבן געוואוסט אז טאמער נחום ראזענבערג גייט אן מיטן האטליין גענוג לאנג עט דער עולם אנהייבן צו רעדן. און ווער וועט פאלן דער גרעסטער קרבן? די רבנים. די חזירים. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אז אין קאליפארניע איז דא א געגנט ס'הייסט פיקא ראבינסאן. איך בין דארט געווען מיט אפאר חדשים צוריק וועגן א מקווה. צו פארעכטן, נישט אויף צו בויען. האט מען מיר געזאגט אז דארט איז דא א שול און זיי נעמען יעדן אריין. איך בין מיך געגאנגען אינטערעסירן אפשר זאל איך מיך דארט באזעצן, קאליפארניע איז א שיין פלאץ. און איך האב זיי געזאגט, זאלסט וויסן, איך האב א פראבלעם. מיין פראבלעם באשטייט אז איך האב א האטליין. און איך רעד וועגן די חזירים וואס זענען מכשיל כלל ישראל. זיי האבן אפילו געזאגט זיי האבן נישט קיין רב דעמאלטס, עפעס אזוי האבן זיי געזאגט, און זיי האבן עפעס געזוכט אפילו א רב אויך, און איך קען דאך זיין א רב אויך. איז בקיצור, האבן זיי מיר אבער געזאגט, זיי האבן מיך מראיין געווען, זיי האבן מיך אינטערוויוט, זאגן זיי זיי קענען מיך נישט נעמען ווייל זיי זענען מורא'דיג מקפיד אויפן חטא פון לשון הרע. אזוי ווי איך האב א בלאג מיט א האטליין, איז איך פיט נישט זייער קעטעגארי בכלל, זיי זאלן מיך לאזן דארטן דאווענען. עניוועי, יעצט פאר פסח איז ארומגעגאנגען פון די, ס'דא דארטן איז די ראביניקעל קאונסיל אוו קאליפארניע, ס'הייסט RCC, האבן ארומגעשיקט א גאנצן אימעיל אז ס'דא א פלאץ ס'הייסט DOHENY, דאהיני גלאט קאושער מיעטס, ס'איז א האלסעיל סופלייער און ס'איז אויך א ריטעיל סופלייער, און ער איז אויף פיקאו בולעווארד, דאס איז דארטן אין פיקאו ראבערטסאן, און ער האט אנגעטרייפעט די גאנצע סאדערן קאליפארניע מיט נבילות וטריפות, ער האט געקויפט פלייש ביי הערשל פרידמאן, דאס איז די עגרא פראסעסינג, און למעשה ער האט נישט געהאט גענוג, האט ער גענומען די באקסעס פון יו עס די עי און מ'האט אים געכאפט אז ער האט. פארקויפט טרייפע פלייש. יעצט קומט ארויס צוביסלעך אז שוין צוואנציג יאר צוריק האט ער אויך געטון די זעלבע, עס איז נישט היינט געבוירן, כ'האב אים געזאגט אז מען כאפט א מענטש כאפט מען אים נישט די ערשטע מאל, ווייל דער בעל דבר קען מען שטיין ווען מ'זאל אים כאפן צוואנציג יאר שפעטער קוים ווען ער האט אנגעטרייפעט די גאנצע שטאט, נאר דעמאלטס זאגן זיי האט מען אים נאר געכאפט אז ער האט פארקויפט נישט גלאט אונטערן נאמען גלאט. יעצט האט ער פארקויפט נבילות וטריפות מען האט ארויסגעשיקט א אימעיל כ'האב אויך באקומען פאר יום טוב א אימעיל פון די אר סי סי אז מען זאל וויסן אז מען טאר נישט עסן דאס פלייש יעצט פרעג איך א קשיא אזוי ווי אונז זעמער דאך אלע ערליכע אידן און אונז זעמער דאך געווען דאן ביים ברית בין הבתרים ווען מען האט אפגעדינגען דארטן א גאנצן סטעדיום און מען האט אונז מסביר געווען אז מען טאר נישט האבן די טרייפענע מאשינדלעך האבן מיר דאך אונז נישט די טרייפענע מאשינדלעך אונז האבן מיר נישט די אלע זאכן. און וויאזוי זאל א איד וויסן אז ער טאר נישט עסן עס פלייש? דאס איז א שווערע קשיא, אבער נאך שווערער איז נאך א זאך, זיי האבן מיך נישט געוואלט נעמען ווייל איך רעד לשון הרע, וויאזוי מעג מען יעצט ארויסגעבן די אלע זאכן? מ'וואלט געדארפט מאכן א שווייג, מ'האט געדארפט לאזן דעם עולם פרעסן נבילות וטריפות און ער זאל ווייטער פארקויפן, ווייל קיינער האט נישט קיין רעכט אים צו פארשעמען, יעצט פארשטייטס? די תירוץ איז נאר סארקעסטיקלי, די תירוץ איז ווייל דער חפץ חיים זאגט ווען איינער איז א חוטא ומחטיא את הרבים איז מען מחויב אים מפרסם צו זיין. יעצט איך האב אבער נאך א שווערערע קשיא וואס דאס קען מען שוין נישט פארענטפערן. פארוואס גלייבסטו אז נאך צוואנציג יאר האט מען אים געכאפט אז ער האט די גאנצע צייט געגעבן טריפות? פארוואס גלייבסטו נישט אז ס'איז דא חזירים פעדאפיילס? איינע פון די טעמים וואס די קהילה האט געזאגט זיי קענען מיך נישט נעמען צו לאזן אפילו דאווענען ווייל זיי האבן א פראבלעם אז איך רעד לשון הרע אויף כלל ישראל אז ס'איז דא פעדאפיילס. דאס הייסט לויט זייער שולחן ערוך איז אינגאנצן דאס עקזיסטירט נישט. איך בין סתם א ליגנער וואס כ'האב נישט וואס צו טון איך גיי ארום רעדן. סאו איך פארשטיי נישט. פארוואס גלייבסטו יעצט אז ס'איז געווען טרייפע פלייש? גלייב נישט, ס'איז שקר. די קאמפאני, די ראביניקעל קאונסיל אוו קאליפארניע, האט סתם ארויסגעשיקט א טעקסט, אדער ווייל זיי האבן נישט באצאלט די ביל, אדער ווייל זיי האבן סתם נישט געהאט וואס צו טון. פארוואס זאלסטו יעצט אנהייבן צו גלייבן? אזוי ווי ס'איז נישטא קיין פעדאפיילס איז די פלייש נישט געווען טרייף אויך נישט. די תירוץ איז זאלסט אנהייבן צו גלייבן. ס'איז נישט דא איין מענטש וואס האט היינט א חזקת כשרות נישט אויף זנות און נישט אויף כשרות. און ס'איז אנגעהויבן פונעם גרעסטן רב מבכור פרעה עד בכור השבי. לאז אויך צו וויסן. און די זעלבע איז אויכעט ס'איז דא די קהילה כשר. איך ווארט נאך יעצט זיי זאלן מיר ענטפערן. זיי האבן געזאגט אז זיי וועלן מיר ענטפערן. איך האב זיי געפרעגט עטס האטס פון סקווער א הכשר אבער די סקווער איז נאר די וואס איז געפאקט די פעקעדזש ווער געט א הכשר אויף די אנדערע פליישן און ווער געט א הכשר אויף די טשיקנס און ווער געט א הכשר אין פראנט ווייסט אז מען פאקט נישט איבער דארטן די פישלס און סאלאמאנס פלייש אדער קען זיי קויפן גאר נבילה פלייש. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, איך האב ענק געווארנט פאר פסח, טאטשטס נישט זיין עסן, דאונט טאטש איט! צו דעם גאלאנטער'ס ברודער דער דוד אייכנשטיין, ער איז געווען אינוואלווד אין דעם הכשר כמעט א דריי פערטל יאר, און מענטשן וואס זיי האבן די פלייש ביזנעס האבן געזאגט מען האט פארקויפט אזאלכע חלקים פלייש וואס זיי האבן עס אין זייער לעבן נישט געזען. און איך האב געהאמערט און געהאמערט און יעדער האט געלאכט ביז א שיינעם טאג האט אים געכאפט על חמץ און דוד אייכנשטיין האט געזאגט ער גייט ארויס פון די גאנצע זאך און ער נעמט אראפ דעם הכשר און ס'איז געבליבן יעצט ביי אפאר שקצים. און דאס איז דאס גאנצע אידישקייט היינט. עניוועי, איך בעט נאכאמאל דעם עולם. איך האלט אז אהרן'ס און זלמן לייב'ס איז אויך נישט הונדערט פראצענט כשר, מען דארף תיקונים איבעראל, אהרן פארקויפט אונז טריפה'נע עופות, און זלמן לייב פארקויפט אין צימעס א גוטן, אבער נעווערדעלעס ס'איז א קהילה און מען פייט מען שלאגט זיך, די אלע פריוואטע בוטשער סטארס טאר א אידישע טאכטער נישט אריינגיין אפילו, עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. יוסף בנימין הלוי גרובער האט ארויסגעגעבן א צעטל אויף די ווידיאוס אז מ'טאר זיי נישט קוקן. און ער שרייבט נאך צו ע ע ע און קלעבט און קלמן ראט ער קומט אונז פארציילן וואס צו טון. זאג מיר. וכי נמסור את בתינו בידיים בידי יצר מסוכן? ס'איז אלעס אמת. ס'איז בסך הכל געווען א שיינע מעשה. שטאטס די קינדער זאלן גיין אין מאוויס און זיין אויף דראגס און אויסגיין מיט בויס, זענען זיי געגאנגען דא. דו מוזט פארשטיין, שמשון רפאל הירש האט געזאגט, ווען דו ווילסט דיינע קינדער זאלן קיין ראמאן ביכער נישט ליינען, זאלסטו שרייבן שיינע ביכער מיט גוטע בילדער. מען קען נישט אלעס אוועקמאכן פון כלל ישראל, די רבנים דארפן נעמען זיך אראפזעצן און באקומען אפאר טאלער הכשר געלט און דורכגיין יעדע ווידיאו און זען וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, דו קענסט נישט אפשפארן כלל ישראל, די קינדער האלטן אין אויסגיין ס'איז מער נישט ניינטין סיקסטי ווען דו ביסט געווען א געבוירן און ביסט געווען א קליין קינד, און ממילא מען דארף, די רבנים כאפן נישט וואסערא פליכט ס'ליגט אויף זיי. און נאכדעם וויל איך פארשטיין, ס'איז אזוי וויכטיג, פון קלעפטן קאן מען ארומשרייבן א בריוו פאר די גאנצע וועלט, וואס איז געווען מיט חיים האלפערן וואס איז געווען, דאס איז דאך שוין דיינס א צרה, מילא וועבערמאן איז א סאטמארע צרה פון ווילימסבורג. בערלאנד איז אן ארץ ישראל'דיגע צרה פון ארץ ישראל, אבער וואס איז מיט האלפערן? פארוואס זעסטו נישט יעצט אז ער זאל נישט האבן א שידוך ער ער איז געגאנגען דרשנ'ען אין זיין טאטענ'ס בית מדרש אין חונא חונא'ס בית מדרש איז ער געגאנגען דאווענען דרשנ'ען דו לץ וואס דו ביסט ער לאזט דאס צו וואס פאר אים האסטו מורא? לייצענעס איז דען? איינער קאלט מיך אן. און ער זאגט מיר אז ער האט א באמת'דיגן פראבלעם, פרעג איך וואס איז די פראבלעם, זאגט ער אז ער שיקט מיר אריין אז אין קרית יואל פארקויפט מען מאשין מצות און ס'האט א הכשר פון בית דין, אונז ווייסן מיר אז ביי אונז איז דער הייליגער דברי חיים געוען אנגענומען אלס א פוסק הדור, און בפרט נאך ביי אונזער רבי'ן, ווען דער רבי איז קראנק געווארען, האט מען געפרעגט צו ער וויל שיקן אויף פוילן, ווייסט איר קברי צדיקים צו תלמידי בעל שם צו ער וויל שיקן זיך מזכיר זיין, האט ער געזאגט פאר איינעם פארן הייליגן רב פארן דברי חיים, דער רבי געווען מורא'דיג מקושר צום הייליגן דברי חיים, איז די שאלה איז וויאזוי קען מען אין סאטמאר אין מאנרא פארקויפן האנט מצות, וואס למעשה לויטן דברי חיים איז דאס חמץ גמור. דער הייליגער דברי חיים שרייבט א טעם הכמוס, ווען א רב שרייבט א טעם הכמוס קענסטו דיך אינגאנצן נישט מפלפל זיין דערויף, ווען ער ברענגט ער א גמרא קענסטו ברענגען א ירושלמי, ווען ער ברענגט ער א תוספות קענסטו ברענגען א רא"ש, און דער הייליגער דברי חיים זאגט ס'איז חמץ גמור, ס'דא איינע פון די גרויסע. צדיקים געווען בדורו, איך געדענק נישט פונקטליך ווער עס איז געווען, האט ער געזאגט ווען דער הייליגער דברי חיים האט געשריבן ס'איז חמץ גמור אפילו ס'איז געהעריג מצה קומען מלאכים און זיי מאכן עס חמץ אז דער דברי חיים האט אזוי געפסק'נט. רבי יוסף שאול האט געהאלטן לכתחילה אז מען מעג עס נוצן און דער דברי חיים שרייבט אז ס'איז א טעם הכמוס שרייבט אים דער רבי יוסף שאול אין די תשובה, א יעדע שווערע שאלה אויף מקוואות אדער אויף עגונות שמועסטו דיך דורך מיט מיר, און דו פרעגסט מיך מיין מיינונג, און יעצט געסטו א פסק'ען אפ, און דו געסט א זאג ס'חמץ גמור. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך אין דריי אופנים. די ערשטער אופן לאמיר רעדן, מען פארקויפט עס אין מאנרא. יעצט די שאלה איז ווען מען זאל עס נישט פארקויפן אין מאנרא צו מען קען עס ווען נישט קויפן ערגעץ אנדערש. אויף דעם איז שוין א שאלה צו דאס איז. איז נאאיוו א רציניש. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'דא מענטשן וואס זיי עסן מאשין מצות, איך געדענק איך בין געגאנגען אמאל, איך האב געלערנט הוראה ביים בית דין אין ירושלים, איך בין געווען דארטן ביי ר' פנחס עפשטיין, געדענק איך ווי ר' פנחס איז געגאנגען צו די מצות, האט ער געזאגט אזוי, די ערשטע כשר'ע מצה איז מאשין מצות, כשר'ער פון דעם איז נישט דא, נאכדעם האט ער געזאגט קומט שומר אמונים, תולדות אהרן מצות, דעמאלטס איז געווען תולדות אהרן. און זיי האבן געהאט צוויי טירן אין אויוון, איין טיר וואס מען לייגט אריין די מצות, און איינע וואס מען נעמט ארויס, ממילא איז נישט דא קיין פראבלעם אז מען לייגט אריין די מצה, די די מענטש קומט אריינלייגן די מצה, דער שיבער האלט נאך אינמיטן די פארברענטע די מצות צו דרייען און צו רוקן, און דערווייל שטייט ער אינעם אויוון נאך נישט אראפגעלייגט, אדער לעבן אויוון נאנט, און ס'הייבט אן צו יערן, יעדע סעקונדע איז דאך א פראבלעם, בפרט נאך לעבן די היץ. איז די שומר אמונים האבן געהאט, דעמאלטס האט מען עס געהייסן די תולדות אהרן, מ'האט געהאט מ'לייגט אריין אויף איין זייט און מ'נעמט ארויס פון די אנדערע זייט, במילא דער וואס ער לייגט אריין קומט צו לויפן, ער האט גארנישט מיט דעם וואס ער נעמט ארויס. ס'איז א מורא'דיגער הידור. יעדער הידור האט דאך א, ווי מ'זאגט, יעדער ווארום האט דאך א דארום, למעשה האבן זיי צוויי טירן, איז קען זיין דער אויבן איז נישט אזוי הייס אויך נישט, וועגן דעם טוט עס נישט יעדער, ווען נישט וואלט דאך שוין יעדער געטון. אדער נישט שטענדיג איז דא די פלאץ אז מען קען עס מאכן. בכל אופן איז דא דער ענין פון די מצות האבן א הכשר פון ר' פנחס עפשטיין, נו, מען וועט דאך נישט זאגן אז האלב ירושלים וואס עסן דעם הכשר, וועט מען זאגן אז מען זיי עסן חמץ גמור, לויט דעם דברי חיים איז דאס חמץ גמור, אבער מען קען דאך נישט זאגן אז יענער טאר עס נישט פארקויפן. אפשר ווייל ס'איז אין מאנרא און די רבי געווען אזוי אדוק צום הייליגן דברי חיים, די מקוואות זענען ביי אונז געבויט לויטן דברי חיים, יא, טאר מען טאקע נישט, עס קען זיין, איך איך קריג מיך נישט מיט די אלע זאכן. די דריטע זאך וואס מען דארף וויסן איז, די מצות וואס מען נוצט דארטן, צו נוצט מען עס פאר קינדער צו נישט, ווייל כ'וועל ענק זאגן, דער דברי חיים האט טאקע געזאגט חמץ גמור, אבער איך האב אליין געהערט אמאל פון ר' מאטעלע, און איך האב עס געהערט מפיו, איך האב עס געהערט פון אים אליין. אז ביי די קינדער אין גרויסווארדיין איז טאקע ווען ער איז געווען א קינד, כ'מיין ער איז דאך אויך אמאל אויפגעוואקסן אלס א קינד, ער איז נישט געווארן אן אלטער איד, און ר' מוישעלע מיט די אלע האט ער געזאגט פאר די אונטער די בר מצוה האט מען געגעבן צו עסן מאשין מצות, פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען קיין געלט האט ער געטענה'ט, ס'איז געווען צווישן די ערשטע וועלטס קריג און די צווייטע, ר' סרול'טשע האט זיך געוואנדערט און נישט אין זיין פלאץ, גרויסווארדיין איז נישט געווען זיין פלאץ, ער איז געווען אין וויזשניץ איז ער געווען רעבע, ער איז געווען דארט אין ארב פלעיס, און ס'איז נישט געווען וואס ס'איז געווען די שפע פון היינט, מ'האט זיך געפלאגט פאר א פעני. נו, גיימיר זאגן אז די אלע ערליכע אידן זענען אויפגעוואקסן אויף חמץ גמור? מ'קען דאס נישט זאגן, מ'קען זאגן לויטן דברי חיים איז עס טאקע געווען חמץ גמור, אבער ס'איז דאך דא אנדערע שיטות אין דעם אויך, ס'דא אסאך זאכן ביי חלב ודם וואס לויט איין שיטה צו אסאך ראשונים איז אזוי. און לויט אנדערע ראשונים איז מען עס מתיר. סאו דאס האט אלעס צו טוהן מיט מסורת. יעצט ביזט גערעכט, אין מאנרא איז עס א פראבלעם. נאר יעצט גיי איך דיר געבן די פאנטש ליין וואס כ'האב געוואלט ארויסברענגען. כ'טריי מסביר זיין די רבנים אויפן האטליין שוין זעקס יאר, מען קען נישט ארויפצווינגען אידישקייט. מען קען נישט. בפרט נאך ווען ס'איז נישט דא קיין שטאטס רב. אמאל איז געווען א שטאטס רב, איך האב שוין מסביר געווען. אז א מענטש האט נישט געהאט קיין מצות אויף פסח איז ער געגאנגען צום שטאט'ס רב און ער איז געווען א חלק פון די שטאט איז מען האט גובה געווען פון יעדן מעהל אזוי ווי דער רמ"א זאגט מען איז זיך נוהג צאמצונעמען מעות חיטים אדער מען האט געברענגט מען האט גענומען מעהל אדער מען האט גענומען מצות און לאידך גיסא איז אזוי ביסטו געווען אן עושר צו דאס הייסט פארמעגליך האט מען פון דיר גענומען און טאמער נישט האט מען דיר געגעבן. אזוי ווי די אלטע סאטמארע רעבעצן אלטע פייגא האט געזאגט, זי איז געקומען צו א איד געב מיר פינף טויזענט דאלער פאר הכנסת כלה האט געזאגט דער איד האט געזאגט כ'האב נישט, האסט נישט וועל איך דיר געבן, ס'איז אדער מ'געט ווען האסט נישט אדער געב איך אדער נעם איך. איז געווען א שטאטס רב און ס'איז געווען הלכות פון ווען מ'קען גובה זיין בעל כרחך אז מ'וואוינט דרייסיג טאג פון ווען די שטאט איז דיר מחיוב צו געבן און אפילו ווען מ'וואוינט נישט ס'דא א משנה אין פוחתין לעני עובר ממקום למקום, ווייניגער ווי י"ד סעודות, ער איז א עובר ממקום למקום, ער זאגט מיר איך בין דא סוכות איך האב נישט צו עסן, מוז מען אים געבן י"ד סעודות? ס'איז געווען א רב וואס האט געפירט, ממילא אז מ'האט געפירט האט זיך עס געפירט, איך ווייס דא האבן מיר געהאט אונזער הייליגן רבי'ן דער דברי יואל האט אים אמאל געזאגט, רבי יודל האט אונז פארציילט ער האט אים אמאל געזאגט ער האט געמאכט עפעס פראפיט פינף הונדערט דאלער צו טויזענט דאלער, א דזשאוק, האט די רבי געמאכט קולי קולות כ'האב נישט געעפנט די מצה בעקעריי צו מאכן פראפיט כ'האב דאס געמאכט פאר כ'מאך פראפיט וויל איך נישט די רבי האט געשיקט רבנים אין די פעלדער זאלן זוכן וואכן זומער ער האט געוואלט זיך לאזן קאסטן פאר די מצות און ער האט געוואלט אז ס'זאל זיין ביליג כ'בין געווען אמאל כ'האב פאראכטן א מקווה אין באלטימאר זאגט מיר רב היינימאן מיין תפקיד אין לעבן איז צו מאכן כשר זאל זיין פונקטליך וויפיל טרייפות. א כשר'ע בהמה זאל קאסטן וויפיל א טרייפענע ווייל ער טענה'ט דאס וואס דו רעדסט דיר איין שוחט דאס איז שטותים ווייל יענער האט אויך סלאדערערס פראפעשענעל שיסערס זיי מאכן מער וויפיל א שוחט און זיי האבן יוניען בענעפיטס מיט אלעם דא האט מען אריין געברענגט פון ארץ ישראל הונדערטער שוחטים האט זיי קוים באצאלט זענען געווען העפי ווייל זיי קוים האבן זיי געהאט אפאר טאלער זיי האבן געקענט אהיים שיקן ווייל אמאל איז די דאלער געגאנגען ווייט און אויך האבן זיי געהאט פרינדזש בענעפיטס ביינאכט זענען זיי ארום געלאפן מיט זונות. זענען נישט געווען קיין עמטליכע ארבייטער דא, סאו זאגט מיר הרב היינימאן די זעלבע בהמה צו שיסן צו די זעלבע בהמה צו שעכטן איז די זעלבע זאך, דער שוחט קריגט נאך א קלענערע סעלערי ווי יענער פראפעשענעל שיסער, זאגט ער מיר מיין דריעם אין לייף איז צו מאכן טרייפות און כשר די זעלבע פרייז, דער איז ריעלי נאו ריזען פארוואס דאס זאל קאסטן אזויפיל מער, איינער קען מיר מסביר זיין פארוואס א קרימי טשיז דארף קאסטן אזויפיל מער פסח? וואס איז ס'איז געווארן עפעס נייע זאכן? נארוואס, מען נעמט אדווענטעדזש פונעם עולם, והא ראיה אין בארא פארק קאסט יעדע זאך מיט אפאר צענט ביליגער, און אין פלעטבוש נאך ביליגער ווייל דארטן עסן זיי פרענדשיפ. קאטעדזש טשיז מיט א הכשר כשר לפסח או יו פי און זיי לאכן זיך אויס. אין ווילימסבורג איז די הייעסט סטענדערט פון פרייזן וואס איז דא, קען זיין אין מאנרא איז אויכעט היי, איך ווייס נישט, דא צווישן בארא פארק און פלעטבוש איז דא די הייעסט, מענטשן זאגן ווען זיי וואוינען דא ס'לוינט זיך זיי צו נעמען א קאר זיי פארן מאכן פסח ארדערס אלל אווער, ווייל נישט יעדער באקומט די קמחא דפסחא, דאס באקומען דאך נאר עשירים מיט רבנים מיט נואפים. א נארמאלער מענטש קריגט דאך דאס נישט. איז בקיצור האב איך שוין געזאגט אסאך מאל מען קען נישט דריקן אויף יענעם דיין רעלידשען. ער וויל זיין אן ערליכער איד, ער וויל אבער קענען עסן א ביליגערער עסן אויכעט ווייל ער קען נישט באצאלן די פרייז. יעצט איך אליינס שטעל צאם געלט שטילערהייט פאר אסאך. מענטשן וואס זענען מאלעסטעד געווארן זענען וויקטעמס, געשטעלט צאם אפאר טויזענט דאלער פאר פסח, די יאר האב איך נישט געקענט גענוג צאם שטעלן, קודם בין איך דאך אין חרם מען לאזט דאך מיך אין ערגעץ נישט אריין, און חוץ פון דעם איך בין נישט דא געווען, איך בין געווען צוויי וואכן פאר א מקווה אין אריזאנע, איך האב נישט געקענט מיך נאך איך האב נישט געקענט אפגעבן אזוי ווי איך פלעג מיך אפגעבן א יאר און צוויי צוריק, בקיצור ס'איז געווען אסאך וואס זענען געקומען האב איך געזאגט איך קען דיר געבן נאר. אויף יוצא צו זיין די כזיתים, ס'טייטש צוויי פונט מצות, מער קען איך נישט היי יאר. איך בין גראדע אריינגעגאנגען פאר א יאר, כ'האב גענומען פאר א וויקטים ביי הרב אהרן'ס מצה בעיקערי דא אויף ראדלידזש, האט ער מיך אויפגענומען מיטן גרעסטן כבוד, און איינער פון די ארבייטער האט מיך געפרעגט צו איך קום היי יאר אויך, זאג איך אים ניין, איך קען נישט נעמען דאס וואס כ'האב גענומען פאר א יאר, ווייל כ'האב נישט די פאנדינג. למעשה וואס האבן די אלע געטון? איך האב זיי געפרעגט וואס האט עטץ געטון? זאגן זיי זיי האבן געקויפט מאשין מצות פאר דריי דאלער א פונט! מאשין מצות! סאו אויב דו ווילסט זיין א וואוילער יונג און דו ווילסט אונז מסביר זיין אז מען טאר נישט נעמען געלט פון די מדינה, ס'איז נישט קיין כשר געלט, זאלסטו זיין אזא איד ווי אונזער הייליגער רבי, מאך א גרויסן קרן הצלה און סובסטעדייז, טאמער דו טוסט נישט סובסטעדייזן קענסטו נישט יענעם זאגן נעם נישט. א גרויסער חסיד פון רבי'ן וועט דיך פאלגן, אבער ס'דא עמך מענטשן אויך. און די זעלבע אויך דו קומסט אן ס'איז חמץ גמור און דו בעטסט איך זאל ארויפלייגן אויפן האטליין מען טאר עס נישט פארקויפן אין מאנרא, קענסט דאס נישט טון, ס'דא אידן וואס האבן נישט געהאט קיין געלט אויף פסח, זיי האבן נישט געקענט באצאלן דריי פיר און פינף הונדערט דאלער פאר מצות,

דאס וואס דו פלעגסט קענען באצווינגען דעם עולם און דו טוסט נאך היינט, דער רבי האט געהאלטן יא אן עירוב, נישט, דארפסטו יענעם נאכלויפן דארפסט אים נישט לאזן מאכן א שמחה. ביי אים אין שטוב טוט ער וואס ער וויל, דארט ביסטו נישט. און איך בין געווען זומער האב איך שוין געזאגט אין פעטמארק איז דא דארטן אין כ'ווייס מאנטיסעלא צו ווי, כ'האב געזען אלע פראדוקטן וואס דער עולם האט געקויפט איז געווען OU, אלע קענס, אלע וועדזשטעבלס, אלע פרוכט קענס. פארוואס זאל ער צאלן מיט א דאלער צו מיט צוויי מער פאר כשר'ס ווען מ'האט געכאפט אז איצעלע פימפ דער גרעסטער מאכיל נבילות און טריפות אלע יארן דער גרעסטער עוכר ישראל דער סוף גייט זיין מהדרין ס'איז א מולטי מיליאן דאלער קאמפעני ס'וועט אינטערגיין מ'האט אריינגענומען דעם נייעם רב דעם מאגרוב'ער וואס האט אמאל געזאגט אז סטראבעריס איז פול מיט ווערים מ'קען נישט עסן און ער געבט א הכשר אויף סטראבעריס סיי אויף די אייזקרים און סיי אויף די יאוגערט. דער עולם זעהט ס'איז א דזשאוק, סאו גייט מען דארט ווי ס'איז ביליג. איך ווייס וויפיל הונדערטער מענטשן האבן געהאט די מצות אויפן טיש און ווען נישט דאס וואלטן זיי נישט געקענט האבן א כזית מצה? ס'איז געווארן א ביזנעס. מען מוז נעמען פֿינף און צוואַנציק דאלער א פונט? מיר האט געזאגט איינער וואס ער ארבעט אין א מצה בעקערי, איך וויל נישט זאגן ווי ווייל ס'זענען אלע די זעלבע, זאגט ער מען נעמט ערב פסח נעמט מען איך ווייס פאר א סעט איך ווייס פֿופֿציק צו וויפיל דאלער, זאגט ער מיר נאכדעם, אויבן איז שוין דא, אויפן בוידעם האט ער אנגעגרייט הונדערטער און הונדערטער פונט מצות. אלץ רופט מען ערב פסח מצות, ווייל באמת עס איז ערב פסח. און ס'איז אדער ערב פסח אדער נאך פסח פון פאראיאר, אדער ערב פסח פון דעם יאר. ס'איז ליצנות. דער עולם האט פארלוירן דעם טראסט אין עני לעיבל היינט. און יעצט מיינסטו אז די OU איז בעסער? אויך נישט. קוק מען כאפט די OU אויך אויף מיט אלעמען. אבער ס'אויף אזויפיל אז זיי טרייען כאטש. אוודאי קען יעדער דורכפאלן. איצעלע פימפ האט דאך נישט געהאט אויף וואס צו טרייען, געזאגט איין ווארט קעגן אים האט ער דיך גראד געלייגט אין חרם, האט דיך גראד ארויסגעווארפן פון די קאמיוניטי, האט דיך געשיקט אין סאובאו פארק זיך צוליגן. און א גאנצע אידישע קאמיוניטי וואס אונז הייסט מיר די הייליגסטע, די אפגעהיטנסטע, האבן געלאזט אז ער זאל אונז פירן ביי די נאז. סאו מהדרין איז א ריזיגע גרויסע קאמפעני, וועט איר זעהן ביז אפאר יאר וועט מהדרין נישט קענען פארקויפן גארנישט, ער וועט מוזן קאמפיעטן מיט פרענדשיפ און מיט אלע אנדערע קאמפעניס, דאס גייט זיין דער סוף. מען מוז פארשטיין, קיינער העלפט נישט אויס היינט די אינגעלייט, אינגעלייט ברעכן קאפ צו באצאלן דעם רענט, זיי באצאלן דארט טויזנט דאלאר רענט אווער ענד אבאוו וואס זייער לענדלארד קריגט פֿופֿצן הונדערט אדער אַכצן הונדערט דאלאר פון סעקשאן עיט, יונגעלייט האבן נישט ווי צו וואוינען, זיי קומען מיר זאגן נחום איך וויל ארויסמופן אוט אוו טאון, זאג איך אים מוף געזונטערהייט, טו דאס, וועסט אונטערגיין, און די פרייזן שרויפט מען ארויף ווי משוגע, און מען מאכט א פרענטשייז נישט קיין אופן מארקעט, מהדרין קען נאר פארקויפן, מען האט געוואלט אריינברענגען אנדערע קאמפאניס האט מען נישט געלאזט ווייל איצעלע פימפ מיט אפאר שקצים פירן די שטאט, און פון די אלע טייט ניט קאמיוניטיס קומט ארויס מאלעסטינג אויכעט. ווייל ווייסטו אז איינער איז א חזיר און ער איז אין פאוער קען ער טוהן וואס ער וויל נאובאדי איז גאנא טעל אים און דאס איז וואס דא איז געווען און מען ברענגט אונטער אידישקייט קיינער זארגט זיך היינט נישט פאר קיינעם דאס וואס מען טיילט אביסל קמחא דפסחא געבט מען אויך נאר פאר מענטשן וואס זיי קענען קומען מיט א קאר עס אויפפיקן דאס הייסט זאלסט בלויז נישט זיין גענוג א גרויסער ארעמאן זאלסט האבן אן אייגענע קאר טאמער איז עס איינער וואס האט נישט קיין קאר קען ער עס נישט גיין אויפפיקן האט ער עס נישט. און טאמער הייסט ער נישט די פעימאס נעימס געט מען עס אים נישט, און דעיס קוקט דער עולם צו, און אדם קומט נישנארן געלט ביין עולם, דעיס געלט ווערט געגעיבן דורך א גויאישע קאמפעני וואס זיי געבן פאר אלע הינגעריגע מענטשן אין גאנץ ניו יארק, ס'געט גארנישט שלום לויפערס קינדער, ס'איז גארנישט פון סאטמאר, דאס געט א גרויסע גויאישע קאמפעני, מען זעיט זייערע טראקס פארן ארום כסדר זיי עדווערטייזן ווער ס'איז הינגעריג זאל באקומען, ווען איך גיי דאווענען יעדן טאג שטייט דארטן, ס'זאל נישט זיין אויסגערעדט צום גוטן אז ס'זאל זיין שלעכט פאר זיי, די קירכע שטייט דארטן און זיי טיילן עסן מיט סענדוויטשעס, מיט סאמע אזא טראק, און זיי טיילן זופ מיט אלעם, מען פרעגט נישט יענעם ווער דו ביסט, וואו דו ביסט. דא איז עס א גאנצע פאליטיקעל זאך, דא האט מען נאך קיין צדקה אין ווילימסבורג נישט געגעבן, קיינער זאל נישט איינרעדן אז מען האט געגעבן, דא געבט מען נאר פאר די רייכע, זיין מלופולא וואס ער וואוינט אין א פֿינף זעקס הונדערט טויזענט דאלערדיג הויז און מען האט עס אים אויסגעצאלט אן א מארטגעדזש, ער קריגט קמחא דפסחא. מען האלט די רבנים ווי מען זאגט אין די ראמען, כדי מען זאל קענען מאכן סעקשועל אביוז, מען זאל קענען טון וואס מען וויל, און מען זאל קענען טעראריזירן וועמען מען וויל, און דאס זעהט דער עולם, און די סוף ס'האט שוין געפלאצט, דער עולם הערט שוין גענוג מיין האטליין, יעדער ווייסט שוין וואס דא גייט פאר, קיינער האט נישט אינזין יענעם, די אלע איינגעשטעלטע אין אלע ישיבות און אין תלמוד תורה'ס וואס זיי מאכן א גוטן וועידזש און זיי האבן זומער אויסגעצאלט די קעמפס אין די קאנטריס און ס'קאסט זיי נישט קיין שכר לימוד דאס אליין איז ווערד דרייסיג פערציג טויזענט דאלער, די באקומען די גרויסע קמחא דפסחא טראקס, מ'קומט און מ'טראגט און מ'זאגט זיי יא מ'עט דיר ברענגען אלעס. האסט זיך גענומען צו א אינגערמאן האסט אים געפרעגט פון ווי ער לעבט דורך דעם טאג? ס'דא צעליגע וואס זיי פאלן צו מיר, זיי קומען ממש בעטן זיי האבן נישט אויף פסח, און אסאך פון זיי זענען וויקטעמס, און אסאך זענען ארויסגעקומען רודפ'ט מען זיי, דאס איז די חכמה געווען פון די גאנצע קמחא דפסחא מיט דעם אלעם וואס דער רבי האט געגרינדעט, דאס האט רבי שלום לאופער געמיינט א נעכטיגן טאג, ס'האט איבערגענומען זיין זון, ער פסל'ט אן יענעמ'ס ווייץ און אלעס איז חמץ גמור, און כדי ער זאל נישט זיין דער שטאט'ס משוגענער פון שטאט, טיילט ער דארטן פון די גרויסע קאמפעני וואס זיי געבן פאר גאנץ ניו יארק פאר אלע הונגעריגע מענטשן, זיי האלטן אויס צוואנציג פראצענט פון ניו יארק מיט עסן, און חוץ דעם וואס עס בלייבט אים אין טאש, ער בלייבט נישט קיין ארעם מאן נאך אלעם, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און דער עולם קוקט עס צו, און דאס הונגער איז גרויס, און דער סוף דער עולם גייט צוביסלעך אוועק גיין, איך האב גערעדט פאר א צוויי יאר צוריק מען זאל נישט ארויסווארפן קינדער, איך ווייס היינט פון ניינצן משפחות וואס זיי גייען אין פאבליק סקול געהעריג, דעי העוו נאו פראבלעם וויט איט. ס'איז אדער זיי זיצן אינדערהיים אדער זיי גייען אין פאבליק סקול, סאו וועלכס איז מער בעסער? א אינגערמאן מאכט א חשבון, איך קען נישט האלטן מיין קינד אינדערהיים. תלמוד תורה'ס רודפ'ן קינדער, מען רודפ'ט פאר די אייגענע אינטערעסן, פאר שטותים מיט נארישקייטן רודפ'ט מען יעדן וועם מען וויל, ווער ס'האלט נישט מיט מיט דעם מיט דעם שוואונג, איז ווען די שוואונג זאל זיין א נארמאלער שוואונג וואלט איך אויך מיטגעהאלטן מיטן שוואונג, די שוואונג איז געווען אז יעדער רב יעדער רבי יעדער מנהל, יעדער מלמד קען מאכן משכב זכור, ער קען מאלעסטן וועם ער וויל, יונגלעך מיט מיידלעך. נחמיה וועבערמאן דענק איבער ווייזן וואס ער האט געטון, איז נחמיה נאר איינער, טראסט מיר, ווען נחמיה האט שכל נעמט ער עפענט ער דאס מויל, מיך קאלן וועל איך זאגן איך בין געטאטשט געווארן ביי פייערווארקס, איך בין געטאטשט געווארן ביי הערצאג. איט איז נאו סיקרעט. שלום שניצלער האט אפגעהארגעט יעדן בחור וואס האט געטראגן אין קווינס. דאס אלעס האט מען געמעגט צולאזן? פארוואס? ווייל ס'האט געמיינט עטס האטס א פאוער. און משה טעראריסט עט ענק פירן און ער עט מיט טשארלס היינס מאכן איינס. טשארלס היינס איז יעצט אזוי אין דער ערד באגראבן. כ'האב געזאגט א מורא'דיגע דרשה אויף אלע טעלעוויזשענס. כ'האב געזאגט אונז אידן האבן נישט ליב געהאט ווען מ'האט ארויפגעלייגט בלוט בילבולס אז פאר יעדן פסח האט מען גענומען קאטוילישע בלוט און מ'האט געמאכט דערפון מצות אויף פסח. זאג איך אים, און פונקט אזוי פארשטיי איך אז דער גוי וויל נישט האבן א בלוט בלבול יעדעס מאל וואס מ'האט געהארגעט דורך א יד ישראל באמצע, איינס ווייסט מען זיכער, די פרשה וואס מ'האט געהארגעט חצקל שמש איז געווען א יד ישראל באמצע, און דאס אנדערע וואס מ'האט נעבעך געהארגעט דעם פאלאק ווייסט מען אונז נישט, אבער למעשה אייביג האט מען עס ארויפגעלייגט אויף א גוי. און און דאס איז ארויסגעקומען אז ס'איז גארנישט דער גוי, צו ס'איז געווען אן אנדערע גוי צו נישט ווייסט מען נאכנישט, אבער דער גוי איז עס זיכער נישט געווען, זאג איך און די גוים ווילן דאס אויך נישט. טשארלס היינס זיצט איינגעלייגט, און עפעס איז דא געשען אז משה פרידמאן וואקלט זיך אויך אביסל, ווייל זיין גאט האט געפייגערט, טשארלס היינס ער גייט אויכעט אראפ. ער יעצט האט זיך באשריבן יעצט אין משפחה אין ארץ ישראל וואסער א העלד ער איז אכט און דרייסיג יאר איז ער דער גאנצער פירער פון סאטמאר און ער האט אריינגעלייגט מיט מסירת נפש זיין לעבן. כ'על דיר זאגן ווען דו לייגסט אים נישט אריין וואלט אויך נישט געווען עק וועלט. כ'ווייס נישט וואס דו האסט דא אויפגעטוהן וואס דו האסט געוואלט און כ'האף איין זאך עס איז דיר געבליבן אפאר הונדערט טויזענט דאלער צו אפאר מיליאן דאלער אין טאש ווייל טאמער נישט ביסטו סתם א משוגענער. דאס הייסט הממליך מלכים ולו המלוכה, ער האט יענעם ממליך געווען און ער האט גארנישט, דא איז ולא מיט א א', סאו דאס איז געווען קאראפטעד, פארפוילט, ס'שטינקט פון זנות, ס'שטינקט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא מער זרע לבטלה אין ווילימסבורג און אין מאנרא אויכעט אין אלע היימישע קרעמלעך, און אין מאנסי אויכעט, ס'איז דא מער זרע לבטלה וויפיל וואסער ס'איז דא דא אין איסט ריווער, מ'האט דא געטון וואס מ'האט נאר געוואלט. און אונז מוז מען מיטגיין מיט דעם סיסטעם? פארוואס? ווייל זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי זענען בעלי בתים אויף די שטאט? טשארלס היינס פארט זייער נישט גוט, און אונז האף מיר עד רדתה ער העט מוזן ארויסגיין פון דארט, און ס'קען זיין מ'עט אים נאך אויפפיקן אויכעט מיט אזויפיל פאלשקייט, אלע צייטונגען זענען יעצט ביזי מיט אים, יעדער בארעדט אים וואסערע א לאו-לייף ער איז געווען, צוויי אידישע קעיסעס האט ער ביידע פארוואסערט, און יעצט הייבט זיך אן מיט ברוך מרדכי. ער וויל שוין יעצט אז ברוך מרדכי'ס קעיס זאל ארויפקומען אין סעפטעמבער נאכדעם ווען ער וועט לויפן, ווייל טאמער ער וועט געווינען די פריימעריס וועט ער קענען ארויסווייזן ווער ער איז, און טאמער ער וועט פארלירן וועט ער זאגן פאר די אלע לעבעוויטשלעך סארי עטס האט מיר טאקע געגעבן אסאך געלט באט איך קען שוין גארנישט טון איך בין מער נישט באלעבאס אהן. און דעמאלטס איז אזוי ווי אונז האמיר דאך אן אלטן סאטמאר אזיאטיש מארמאראשן וועג אום זיי זיך אויסדרייען זאל מען נאך גיין גאר מסר'ן אויך. אזוי ארבעטן זיי, די גוים האבן זיך שוין אויסגעלערנט אז מיט א איד טארסטו נישט האנדלען, האבן זיך אויסגעלערנט פון דוועק'ס פרשה און פון אנדערע פרשות, ווייל דער איד גייט דיך נאכדעם באגראבן, ער גייט מאכן אן אימיוניטי, ביי די מאפיא דאס נישט דא, מ'האט דיך געכאפט, גייסט אפ, זיצט דיר אפ און א גוטן טאג, פליעדסט גילטי, נעמסט אפאר יאר, ענד דעטס איט. עניוועי. זאגט מיר יענער אז איך זאל מסביר זיין אז די מאשין מצות טאר מען נישט פארקויפן אין קרית יואל. האב איך אים געזאגט, דו ווייסט נישט וויפיל אידן וואלטן נישט געהאט קיין מצות אויף פסח ווען זיי האבן נישט די מאשין מצות פאר דריי דאלער א פונט, און דער סוף גייען זיי נאך קויפן מאנישעוויץ אויכעט, נישט נאר פון די עדה החרדית, ווייל די עדה איז היינט אן אפגעפרעגטער הכשר, ווען ס'איז געקומען מיט די נבילה וואס דוד שווימער האט זיי געכאפט האבן זיי נישט מודה געווען, זיי האבן עס באהאלטן, מען האט נישט קענען צוקומען צום ירושלימער רב און ס'איז אלעס כשר. כ'מיין אז דאס איז געווען דער וועג ארויס, קוק די OU, קוק די. קאליפארניע הכשר ארגענעזעישן, זיי געבן עס ארויס, מען האט עס געכאפט און פארטיג, און מען דארף כשר'ן די כלים. עניוועי, כ'וויל צוריקקומען נאכאמאל, ס'קומט יעצט חול המועד, שבת חול המועד, מען טוט מיר זאגן שיר השירים, כ'וויל ענק זאגן כ'האב ברוך השם הנאה, כ'זעה אז מען רעדט, מען רעדט, מען רעדט, איך רעד דאך אריין אין א טעיפ רעקארדער, איך זעה דאך נישט קיין אודיענס, איז אפשר קיינער הערט מיך נישט? קאלט מיך אפ א איד, רב איד, איך דאווען אין א גרויסע שול אין בארא פארק, ס'איז דא דארט מסתמא הונדערט מתפללים, כ'האב נישט געהערט קיין קריאת התורה נישט דעם ערשטן טאג נישט דעם צווייטן טאג, ער פרעגט מיך צו וועלכע וואסער א קריאה מ'האט געליינט, זאג איך אים קוקט אין מחזור, נאכדעם פרעגט ער מיך איר ווייסט פארוואס כ'האב נישט געהערט קריאת התורה, זאג איך אים ניין, העי איך ווייס דאך נישט ווער איר זענט אינגאנצן, זאגט ער כ'האב געוואטשט הונדערט קינדער וואס האבן זיך געשפילט אין די יארד, זאג איך אים ס'הייסט האט איר דאך דאס בעסטע געהערט, איר האט דאך מער געהערט פון אלע אידן. איר האט דאך געהערט ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם, דו האסט דאך געהערט צו הייליגן כלל ישראל, דו האסט מער געהערט ווי יעדער, זיי האבן נאר געהערט און דו האסט עס געפילט, כ'זעה דער עולם הערט. זאג איך אים פארוואס האט איר עס געדארפט טון, זאגט ער איך הער אייך אויס, כ'האב געזען קיינער טוט עס נישט, האב איך געקלערט ליסן, מיינע קינדער זענען אויך אין דזשעפערדי וועל איך עס טון. ס'קומט יעצט שבת חול המועד, נאכדעם קומט נאכאמאל צוויי טעג יום טוב, מ'גייט זיצן, אין די צווייטע טעג, גאנצעטע נעכט, כ'קען מיך דערמאנען, איך געדענק נישט דעם סאטמארער רעבן כמעט ווי נישט, כ'מיין ביי די ראש השנה, ווי האב איך מיך געקענט שטופן אויבן אן יום כיפור, ביי די הקפות, געזען א מינוט און ער איז געלאפן, כמעט וואס איך געדענק, כ'בין שוין געווען א קליין יונגל, כ'געדענק אים יעדן טאג ווען כ'בין געקומען אין חדר, אין פייוו פיפטי בעדפארד עוועניו מ'האט געלערנט אויבן, דער מ'איז אראפגעגאנגען ביי ריסעס, איינמאל אין.

און נאכדעם האט מען אים געזאגט ס'איז שוין דער עלות, האט ער זיך געגעבן א שטעל אויף און מען האט אנגעהויבן צו זינגען אז ישיר משה, מען האט געפילט ווי מען גייט אריין אין ים, דעמאלטס איז נישט געווען אזא גרויסער עולם ביים טיש, ס'איז געווען פארטאגס שוין, קינדערלעך זענען אויף געווען, מ'איז שוין געווען א בחור'ל, געזען דאס הייליגקייט וועל איך קיינמאל נישט פארגעסן די תורה, ס'קומען הייליגע צייטן מ'איז אויף גאנצעטע נעכט יעצט, אנדערע פלעצער ווארט מען ביז איינס, ביז האלב צוויי, ס'זאל זיין נאך חצות, רבותי ווי זענען אבער דיינע קינדער? ווי דרייען זיי זיך? אין די גאס? אין א האל? דאס מוזט איר טון איינצוזעהן. יו העוו טו וואטש יור טשילדרען, ווייל ווי גרויס די קדושה איז אזוי גרויס איז די סטרא אחרא, און מען דארף וואטשן די קינדער זאלן נישט גיין אין מקוואות, און אפילו די בחורים, מען גייט אין די מקווה ערב יום טוב, ס'איז גענוג ביטער, נאכדעם גייט מען נאך פארטאגס, ס'איז דא זייער אסאך וואס זיי דאווענען פארטאגס, מען איז אויף ביינאכט, רבותי, וועיק אפ! מ'דארף וואטשן די פארענטשעס, מ'דארף וואטשן די געשטופטע שילן, שטיין מיט זיך שטופן ביי די טישן, ס'ליגט דערין אסאך חאזעריי מיט אסאך מנוולות. און איך געב א ספעשל ווארנינג פארן שומר אמונים'ס חסידים, דער רבי ענקערער איז א חזיר, ער קען ענק טאטשן, ער האט נישט קיין פראבלעם, ער האט שוין היינט גענוג קאנעקשאנס אז ער קען אים טאטשן און ער וועט עס פארלייקענען, ס'דא אין בראכפעלד איז דא דארט א מורא'דיגע מעשה א ברסלב'ער אינגערמאן, הונדערטער טויזענטער דאללער האט מען שוין אריינגעלייגט מען זאל עס פארשווייגן די פרשה, ער הייסט נייפעלד ער האט געטאטשט קינדער, און סאיז דא יעצט אויך אין מירון איינער וואס האט געטאטשט קינדער און געדינגען דארט א דירה, סאיז דא איבעראל רבותי ס'פעלט נישט ווער ס'קען זיך נישט האלטן די הענט ביי זיך, האב שכל, וואטש דיינע קינדער, און טשעפע דיך אפ פון די אלע רעבעס, וואס די אלע טאטשן אונטערן טיש און אויפן טיש, און ווי ס'איז געשטופט און אין אן ענגעניש זאלסטו וויסן דארטן גייט פאר זנות. יעצט האב איך נאר געוואלט זאגן. עס קומט יעצט א קריעת ים סוף, קריעת ים סוף איז מסוגל צו שידוכים, די גמרא זאגט אז שידוכים זענען נמשל כקריעת ים סוף, אויכעט פרנסה, דער אייבערשטער גיבט פאר יעדן צו עסן, נותן לחם לכל בשר, אבער מען דארף האבן א זכי', מען דארף זיך ארויפווארפן, השלך על השם יהבך והוא יכלכלך, מען דארף זיך ארויפווארפן אויפן אייבערשטן וויסן דער אייבערשטער גיבט, דער אייבערשטער איז מזווג דעם דיעל וואס דו דארפסט האבן און דער אייבערשטער איז מזווג דעם שידוך, מען מוז אריינשפרינגען מיט מסירות נפש און דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער העלפן, ווי האט אונזער הייליגער רבי געזאגט, א איד האט זיך באקלאגט ער האט געוואלט זייער שטארק עפעס א שידוך יענער איד האט אים נישט געוואלט האט אים דער רבי געזאגט אין נאמען פון דעם אלטן בעלזער רב ר' ישכר דוב א שידוך וואס איז נישט געווארן זאל דיר קיינמאל נישט באנק טון און א שידוך וואס איז געווארן זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן אז ס'זאל זיך האלטן און ס'קומט יעצט צייטן פון פרנסה צו בעטן דעם אייבערשטן ביי קריעת ים סוף, און די בחורים וואס זיי דארפן שידוכים און די מיידלעך זאלן בעטן פאר שידוכים, און דער אייבערשטער וועט אויסהערן און ער וועט יעדן מזווג זיין וואס ס'פעלט אים, דאס איז דער עיקר פון קריעת ים סוף, דער עיקר פון קריעת ים סוף איז אז מען זאל זיך אויסלערנען מיט מסירות נפש, ונקדשתי בתוך בני ישראל, שפרינג אריין, היתה יהודה לקדשו, ער איז אריינגעשפרינגען, שבט בנימין איז אריינגעשפרינגען, מען מוז זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, דעמאלטס וועט דיר דער אייבערשטער העלפן, דער מדרש ברענגט. פרעה איז געקומען אינמיטן א נאכט צו מוישען, גייט'ס ארויס, איך בענק שוין נישט, נאך כ'האב געזען די בחורים שטארבן, האט אים מוישע געזאגט, וואס האסטו געמיינט, אונז זעמער פארברעכערס צום ארויסגיין אינמיטן די נאכט, נאנאנאנאנאנאנאנאנא, מ'וועט ארויסגיין בייטאג, זאגט פרעה יא, אבער ביז אינדערפרי וועלן אלע מצרים אויסשטארבן, זאגט מוישע רבינו, איך האב פאר דיר אן עצה, זאג הרי אתם משוחררים, עטס זענטס באפרייט, הרי אתם בני חורין, זאגט פרעה הרי אתם משוחררים, עטס זענטס באפרייט, הרי אתם בני חורין, און ער זאגט הרי אתם צריכים להודות לה'. די סטרא אחרא, דער וואס האט געשריגן מי השם אשר אשמע בקולו, האט געזאגט פאר אידן הרי אתם מצווים, עטס זענטס מחויב להודות לה', און דאס איז דער גאנצער יום טוב פון די צווייטע טעג, די סטרא אחרא האט מען שוין אונטערגעטעניגט דורך דעם וואס מען האט געמאכט כזיתים מצה מיט מרור, מיטן שבת קודש. שבת חול המועד, מען האט זיך מדבק געווען אינעם אייבערשטן, מען האט געזאגט שיר השירים, אבער יעצט דארף מען וויסן איין זאך, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו זיי שטיין פארן אריינגיין אין ים סוף, זאגט דער אייבערשטער מה תצעק אלי, דו האסט דאך שוין גענוג געשריגן, האסט דאך שוין געטון, האסט דאך שוין אלעס געטון, יעצט איז דא נאר איין זאך, קאנסטראקטיוו. דבר אל בני ישראל ויסעו, טו, און פארלאז דיך אויפן אייבערשטן. דאס דארף מען יעצט אנהייבן צו טון. מען דארף זוכן דזשאבס, דארף זוכן א פאך, דארף זיך עפעס לערנען, דארף נישט לאזן די קינדער הפקר, דאס אז די ישיבות האבן ענק פארקויפט אז מען טאר נישט האבן קיין עדיוקעישאן, דאס איז גוט פאר די הנהלה'ס קינדער, די וואס די קהלות פארזארגן און זיי געבן קמחא דפסחא, פארן עוורידזש מענטש דאס איז נישט געזאגט געווארן. און דאס האבן זיי געוואלט אז יעדער זאל לעבן אויף דעם סטענדערט וואס זיי, זיי האבן. זייער ברויט און פיטער איז שוין אלעס דא ביי זיי, זיי דארפן זיך נישט פלאגן פאר פרנסה, ר' בנציון יוסף מייזעלס מיט זיינע קינדער דארפן זיך נישט לייגן אונטער א טראק און אויפהייבן א דזשעק און פאררעכטן דארטן דעם ברעיק צו טוישן דעם טייער, אונז דארף מען יא און אונזערע קינדער, דארף מען וויסן איין זאך, ווי העוו טו סטרעיטן אווער סעלווס אפ. קיינער וועט נישט געבן אויב דו'סט נישט האבן, און יעצט דארף איר טון קאנסטראקטיוו, און די זעלבע מיט שידוכים, מען דארף אנהייבן צו טון שידוכים. און די זעלבע איז מיט א שטעטל, מען דארף אנהייבן צו זוכן א שטעטל, פֿופֿציק זעכציק אינגעלייט מופט'ס אוועק, קליינע שטעטלעך, מען קען באזעצן גאנץ ניו דזשערסי, מען דארף נישט פארן דארטן ביז ווי איך בין געפארן, מען דארף נישט פארן ביז אוסטין טעקסעס, מען קען פארן אין בעיאן ניו דזשערסי, מען קען פארן אין יוניאן ניו דזשערסי, ס'איז דא נוארק ניו דזשערסי, ס'איז דא שיינע שטעטעלעך. קאסט א הויז הונדערט פופציג טויזענט דאלער. עניוועי, מען דארף אנהייבן צו טוהן ווייל ס'וועט פאר דיר קיינער גארנישט טוהן. און נאכדעם פאר די גבירים זאג איך מען דארף מאכן א גרויסע שטאטישע תלמוד תורה מיט א מיידל סקול און א געהעריגע שחיטה, ווייל פון די פרייוועט ענטערפרייסעס וועט קיינער גארנישט געניסן, נאר די וואס אונען עס, די טייטלבוימס, די פון די תלמוד תורה'ס, די האגער'ס וואס אונען עס, די סיביקער'ס און ענק לאזט מען אלע אין בוידעם. מען דארף זעהן אז ס'זאל גיין גוט פאר כלל ישראל, מען זאל קענען אויסהאלטן נאך די פאר יאר וואס מען מער זיין אין גלות, מען האפט דער אייבערשטער וועט אונז שיקן משיח'ן גראד, און טאמער איז אונז חס ושלום באשערט נאך צו זיצן אין גלות, עמער זיין אין גלות נישט נאר ביי פרעה נאר ביי די האגער'ס מיט די טייטלבוימס מיט די האלבערשטאם'ס, חיים שיע, די אלע שקצים עמער זיין אין גלות. און דאס טויג אונז נישט, ווייל דאס גייט אונטערברענגען אידישקייט, די אפער קלעס, די אפער טען פערסענט וואס וועלן מיטהאלטן מיט דעם. מיט דעם שלעכטס, מיט דעם רשעות וואס די רבנים טוען, ווייל פאר זיי טוט מען דאך עס נישט, די וועלן קענען אויסהאלטן, די איבריגע וועלן נעבעך אלע אונטערגיין. דער גרעסטער וואס האט געבויעט ארטאדאקסיע אין אמעריקע איז געווען אונזער הייליגער רבי דער סאטמאר רב, און דער ערשטער ווער עס וועט עס אומברענגען זענען זיינע צוויי וואס זיי זיצן אויף זיין שטול אהרן און זלמן לייב וועלן עס אנהייבן אונטערצוברענגען און נאכדעם וועט ישראל הגר המצרי מיט אלע חברה מיטארבעטן, און דער סוף גייט נישט בלייבן גארנישט פון דעם גאנצן ארטאדאקסיע. פארוואס? ווייל מען פלאגט דעם ארעמען יונגערמאן וואס ער האט נאך נישט קיין געפיל, ווייל מען האט אים נישט אויסגעלערנט וואס דאס איז אידישקייט, און סתם מען פלאגט אים, סאו עווענטשעלי העט ער פלאצן. סאו צו אלע א פרייליכן יום טוב, וועלן מיר אם ירצה השם רעדן נאך יום טוב. יום טוב זאל משפיע זיין פאר יעדן אלעס וואס ער ברויך, שידוכים, פרנסה, אלעס וואס ער ברויך. דער אייבערשטער זאל אונז אויפראכטן און זאל מען נישט זיין, ער זאל אונז שיקן משיח'ן, אבער ביז ער שיקט אונז זאל מען נישט זיין אונטער די אכתי עבדי אחשורוש אנן, אונטער צווישן די נואפים, די רבנים, מיט די מיט די קהילה פירערס, די שקצים, און זאל מען פון זיי אויסגעלייזט ווערן, זייטס אלע געזונט, א גוט יום טוב.